שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוכים הבאים אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

אבער גאר פארכאפנדיג זענען דיע טיילן אין וועלכע ער רעדט וועגן רות, וואו דער דיכטער פאלגט נאך די זעלבע אופנים, דעם זעלבן מאניר פון אריינברענגען דעם היינט אין דעם אמאל, אבער דער טאן איז דא מער פאראומערט, דער הומאר מער געלייטערט. און דער אויסבליק מער אין איינקלאנג מיטן גרונט-מאטיוו פונעם תנך. עפעס ציטערט ניט וויסנדיק איבער דעם צער פון נעמיען אויך די בענקשאפט פון אלע גערוידעפטע אידן צו זייער היים, און דאס געראנגל צווישן דער געבונדנקייט צו דעם דאאיגן לעבן צו דער דערווייליקער היים, און דעם לאַנד, צו װעלכן זי דאַרף זיך אומקערן, און מאַנגער ברענגט עס אַרױס מיט װוּנדערלעכע װערטער, שטײ אױף, מײַן קינד, פֿאַר טאָג, גײ אין דײַן לאַנד צוריק. גאָט טרױערט איבער קבֿרים נישט, גאָט פֿרײט זיך מיט דער װיג. זײ גײען, נעמי שמײכלט, דער אײבערשטער לעבט, און זי איז זײַנס אַ קינד. רות לעבן איר איז טרויעריק און בלייך, מיט אורפא'ס האר שפילט זיך דער ווינט. די חומש לידער און די אנדערע לידער פון תנך האבן מאנגער'ס פאעזיע געבראכט אויף א אומדירעקטן וועג צו דעם אידישן הומאר און צו דער אידישער זעלבסט-קריטיק וואס איז אזוי כאראקטעריסטיש פאר'ן אידן. ער האט געדארפט דעם הומאר אזוי ווי מיר דארפן אים. ווייל אין דער אומעטיקער דעמערונג האט געמוזט אנגעצינדן ווערן עפעס א ליכט. באזונדערס האט זיך געבענקט נאך אט אט דעם גאלדענעם קוואל פון לויטערן געמיט, ווען דאס גאלדענע ציגעלע פון יידישן פאלקסליד איז געליגן טויט אונטער דער חרוב'ער וויג, און די גאלדענע פאווע האט פארלוירן א גרויסע טייל פון אירע קאלירפולע פעדערן. און ווער ווייסט ווי זי וועט עס אמאל געפינען. אין זיין לעצטן וועג האט מאנגער זיך דערזונגען צו דעם באשלוס, כ'האב זיך יארן געוואלגערט אין דער פרעמד, איצט פאר איך זיך וואלגערן אינדערהיים. כ'וועל ניט קושן דיין שטויב ווי יענער גרויסער פאעט, כאָטש מײַן האַרץ איז אױך פֿול מיט געזאַנג און געװײן. װאָס הײסט קושן דײַן שטױב? איך בין דײַן שטױב, און װער קושט עס? ב, איך בעט אײַך, זיך אַלײן. אָט די אידענטיפֿיצירונג ביז גאָר מיט דעם שטױב פֿון אײגן לאַנד, צו װעלכן ער איז זיך געקומען װאַלגערן נאָך אַלע װאַלגערנישן אין דער פֿרעמד, שליסט צום באַדױערן אָפּ דאָס לעצטע קאַפּיטל פֿון מאַנגערס שאַפֿונג. מאנגער האט זיך צונויפגעלעבט מיט דער וועלט אין זיין אייגענעם שטייגער. ער האט זיך געחברט מיטן ווינט, ער האט געוואנדערט מיט די שטערן, ער האט נאכגעפאלגט די וואלקנס און האט געזען די שטערן פאלן אין שטויב. ער האט געוואלט אין דער וועלט געפינען א טרייסט פאר דעם גרויסן מענטשליכן עלנט און וואגל. און ווי אסאך אמאליגע פאעטן-טרובאדורן האט ער זיך געוואלט פארשפילן מיט דעם געזאנג און מיט דער אייביגער פאנטאזיע. ער האט זיך אנגעטאן אין די שיינענדיגע קליידער פון א ריטער וואס חלומ'ט פון ראמאנטישע פארוויקלונגען, אבער פון דעם רוקן האט ארויסגעלאכט דער חוזק און האט צווישן די ריסן פון אטא דעם קלייד פון די אויסגעפוצטע קליידער זיינע ארויסגעבליצט מיט שארפזין, און מיט איראניע, אבער אין דעם טיפסטן מקור זיינעם האט ער געפילט אז געבונדן צו זיינע אבות וואס האבן א באזונדערן יחוס, איז ער אויך געבונדן צו דעם וועג פון פאלק וואס קען ניט אויסמיידן די עקידה, און ווען ער איז גרייט צו גיין אויף איר, דערנענט ער זיך צו דעם פאלק און זיין גרויסער טראגעדיע, און צו איז ער זיין טרובאדור. צו איז ער פון די אמאליגע זינגער און שפילער, ער גייט דעם וועג צו דערפילן די הייליגקייט פון גאט, און אין זיין וואלקן בעט ער זאל אים אפגעווישט ווערן די סימנים פון זיין בלאנדזעניש פון זיינע זינד, און אין אטא דעם בלאנדזעניש און חרטה ליגט זיין גרויסער דערגרייך. היינט איז איציק מאנגער פארבעטן געווארן ווי י ל פרץ וואלט געזאגט אין דער פמליא של מעלה, עס האט ווייזט אויס, דארט אויסגעפעלט א זינגער וואס זאל אין די עולמות העליונים מיט דעם צער און דער פרייד פון דער כישופ'דיגער אידישער פאנטאזיע אריינוועבן אויך דעם וואונדערליכן דמיון פון מאנגערן און זיין לירישע דיכטונג און אונז דא וועט אויך אויספעלן אט דער צעזונגענער טרובאדור, וועט ער אונז טאקע פעלן? פארוואס זשע האט ער ניט געקענט געפינען זיך אן ארט צווישן אונז?

מען בעט מיך אייך איבערגעבן אז מארגן אוונט קומט פאר אן אזכרה נאך דעם פארשטארבענעם באקאנטן געזעלשאפטליכן טוער מאנטיע לייב צוקער. די אזכרה קומט פאר אין דער שפאניש-פארטוגעזישער שול. און יעצט וויל איך אין נאמען פון קולטור קאמיטעט אויסדריקן אונזער דאנק צו די אלע וואס האבן היינט בייגעטראגן צו טרויערן און צו האלטן ווייטער אין אונזער אנדענקן דעם פארשטארבענעם אונזער פאעט איציק מאנגער.